א גוטן ערב שבת קודש, שבת בראשית, ס'איז אויך שבת מברכין, חודש חשוון. קודם לאמיר אנהייבן דעם שיעור מיט זייער א נייעם שיינעם ספר וואס איז ארויסגעקומען, בעסיקלי די אלע זאכן רוב זאכן געפינט מען שוין אין זיין ספר פון דעם רב וואס ער האט געמאכט אבער מען האט יעצט איבערגעארבעט כתב יד מיט אסאך שיינע זאכן, ס'איז א מורא'דיגע מעסטערפיס. זיי הייסן מגדלות מרקחים, ס'איז פון פריעריגן צעהלימער רב פון הרב הצדיק רבי לוי יצחק גרינוואלד, און ס'האבן עס צוויי פון זיינע תלמידים איבערגעארבעט און זיי האבן ארויסגעגעבן פון זיין כתב יד אויך, עס איז א זייער א שיינער ספר אויף מקוואות, כ'האב עס דורכגעליינט און נישט געקענט אראפנעמען די אויגן דערפון, יעצט די רוב זאכן וואס ער ברענגט דארטן האב איך שוין געשריבן אין מיין ספר אויך, נאכגעשריבן נאכן צעהלימער רב'ס מגדלות מרקחים. כ'האב נאכגעשריבן דארטן אסאך אינטערעסאנטע זאכן, ער זאגט אויף א פלאץ, דער צעהלימער רב, אז ער איז געווען א רב אין א שטאט ווישק, און דערציילט ער דארטן אז ס'איז געווען א מענטש וואס האט געוואוינט אין די שטאט, און נאך עפעס אפאר טעג וואס ער איז געשטארבן איז ער זיך געקומען צום צעהלימער רב באווייזן אין חלום, פרעגט אים דער רב, כ'פארשטיי נישט, שטייט דאך אז משפט רשעים בגיהנום איז י"ב חודש, וויאזוי ביסטו שוין דא אויסגעוואקסן? זאגט ער אים, כ'וועל דיר זאגן די אמת, איך בין אייביג געווען נזהר אין טבילת עזרא, צו גיין אין די מקווה, איך זאל נישט דאווענען, נישט זאגן קיין שום דבר שבקדושה, נישט צו דאווענען, נישט צו לערנען, אן קיין געהעריגע טבילה אין א געהעריגע מקווה, איז ס'איז א מורא'דיגע זאך, סאו צעהלימער רב באוואונדערט עס, אז ס'איז אזא זאך וואס זייער אסאך מענטשן נעגלעקטן. פון דאס. און כ'געדענק אז אין צעהלים איז אויך געווען א צעטל אויף די וואנט אז מ'טאר נישט צוגיין צום עמוד, איינער וואס איז נישט געגאנגען דעמאלטס טאג אין מקווה, געווען נישט מיר געדאכט ביי מיין טאטן און מיין מאמען אין דעם יאר, איז ווען מ'לאזט דאך נאכנישט אריין אין קיין שום מקווה דא, פלעג איך נעמען פארטאגס פינעווע דעם טרעין אויף מאנהעטן, און דארט האב איך געהאט א שליסל פון די פרויען מקווה, איך האב עס איבערגעפיקסט אסאך יארן צוריק, און איך פלעג דארט גיין, און כ'פלעג צוריקקומען מיטן טרעין אדער מיטן באס, וויאזוי ס'איז געווען שנעלער, און איך פלעג גיין. אין שול דאווענען, אבער למעשה אין שול איז נאכנישט געווען אפען, פון שול האב איך נישט געוואלט נעמען א שליסל, כאטש מ'האט מיר געוואלט געבן, ווייל אסאך מענטשן האבן געהאט א שליסל, און איך האב געטענה'ט אז מ'וועט גנב'נען א ספר תורה וועט פאלן דער חשד אויף מיר פונקט ווי אויף יענע, וויל איך נישט, ברויך עס נישט, פלעג איך אריינגיין אסאך מאל ס'איז. די קעלט האט געבלאזן די ווינט, ס'איז געווען געפערליך, פלעג איך אריינגיין צו דעם אראבער וואס ער פארקויפט דארטן די צייטונגען, אונזער עולם גייט צו דעם אריין יעדן פרייטאג ווייל ער פארקויפט דעם איד מיטן בלאט, איך בין אריין געגאנגען דארט ווארטן אמאל פֿופֿצן מינוט אמאל צען מינוט, און נאכדעם בין איך צוגעגאנגען צו די שול א גאס אוועק, און אזוי האב איך מיך צוגעשטעלט צום עמוד. און דאס איז א מורא'דיגע זאך, כ'האב אלץ געהאלטן ס'איז א וויכטיגע זאך, כ'האב קיינמאל נישט מזלזל געווען אין די טבילה, נאר איין צרה איז אז דער עולם האט אנגעהויבן צו נוצן די מקווה'ס פאר א גיי בעט, נו ס'איז דארף מען זעהן, איז דא א מקווה וואס איז נישט א גיי בעט קען מען גיין דארט, אבער ליידער איז נישט דא. ס'געווען יעצט שבת שובה איז א בחור געגאנגען אין קליימער סטריט אין די מקווה אזוי בערך צען דרייסיג עלעווע איז געקומען אן אלטער בחור פון דרייסיג יאר וואס ער געהער אינגאנצן נישט דא ער געהער נישט אויף סאטמאר אויך נישט האט זיך אריינגעשטופט דארט צו יענעם ווי ער גענומען דעם שאוער און ער האט אים געוואלט פאטשקענען נאר אזוי ווי ער איז פון מיינע חסידים מיט ידידים האט ער געזאגט, דו שייגעץ, דו חזיר דו, און ער געמאכט אזאלעכע קולות אז די שיל אויבן אין קליימער איז אראפגעקומען מיט טלית און תפילין זיי האבן געמיינט איינער דערטרענקט זיך דארט אדער מען הארגעט איינעם דארט און דאס איז מוראדיג וויכטיג. איך זעה אז די וועלט גייט שוין אויף די רייט טרעק, אמאל איז עס זיך געגאנגען אויף די לעפט טרעק, אמאל געווען די די גאנצע גיין אין די מקווה איז געווען א סעקס פיטשער, עניוועי ברוך השם אבי ס'טוישט זיך. איך זאג נאכאמאל פאר יעדן איינעם, ס'קומט יעצט א נייע יאר, מען דארף מאכן תקנות. סאטמאר האט למשל פינף זעקס זיבן אכט ניין צען שאוערס, יעדער שטייט און קראצט זיך דארט און זייפט זיך דארט, און ס'רינט אויף אים ארויף די וואסער אפצואוואשן די זייף מיט אלעם, דאס אלעס טאר מען נישט צוקוקן, דאס אלץ הלכות אין שלחן ערוך אז א מענטש טאר נישט קוקן בקשתו של חברו, אויפן קשת פון זיין חבר, און בפרט נאך ווי ער קראצט זיך און ווי ער זייפט זיך, און ער אליין טאר עס אויך נישט טון, ווייל מען טאר זיך נישט זייפן נאר מיט א האנטוך, א וואש קלאט. אזוי שטייט אין שולחן ערוך. אויסער דעם, מען טאר זיך נישט באדן מיט א טאטן, מען טאר זיך נישט באדן מיט משפחה, מיט נאנטע משפחה טאר מען זיך נישט באדן, ווייל ווען מען קוקט אויף יענעמ'ס ערווה, זעט מען פון ווי זיין ברודער קומט ארויס און זיין שוועסטער מיט אלעם, ס'איז זייער נישט שיין. ס'איז הלכות אין שולחן ערוך, ס'איז געברענגט אין די גמרא מסכת פסחים, דף נ"א, אפילו מיט א רבי'ן,

א אזא דיוויידער, ס'איז דא צו קויפן וואס אויבן איז דא לעכער וואס מען קען אריינקוקן ווער ס'איז אינעווענדיג, מען זאל מאכן זיכער אז ס'איז נישט דא נאר איין מענטש און נישט קיין צוויי מענטשן, און לאידך גיסא רינט נישט ארויס דאס וואסער ווייל דאס איז העכער פון ווי די וואסער רינט אראפ, און אונטן דארף עס נישט קומען ביז אראפ, ס'איז גענוג אז ס'גייט ביז א דריי פערטל, ווייל אויף די פיס מעג מען זען צו ס'איז דא א מענטש איינער אליין צו צוויי. ווייל אמאל קען זיין א יונגל וואס איז זייער קורץ און דו זעסט אים נישט פון אויבן אבער פון אונטן זעסטו אז ס'איז דא פיר פיס, דאס אלעס דארף מען פארעכטן, יעצט דאס צו פארעכטן קען קאסטן אין די גרעסטע מקווה צען צוואנציג דרייסיג דאלער נישט מער, גארנישט צו שאוערס מיט א קורט. זיך שלאגן קעגן ציונות וואס דאס האט מיט אונז קיין שייכות נישט, אונז זעמיר נישט פארכאפט דערין, זיי קומען אונז נאר דא אנדרייען ווייל זיי ווילן מאכן געלט, מען נעמט יעצט עפעס אפאר הונדערט דאלער אויב מען מאכט איינעם א פטור און אפאר. עפעס ווייניגער געלט אויב מען מאכט א דיחוי, ס'איז אלס בולשיט רבותי, עס איז שקר, די גאנצע זאך איז איין שטיק שקר, איך קען די סיסטעם וויאזוי ס'גייט, אז דו ברענגסט א צעטל פון א ישיבה אדער פון א קאמפעטענטן רב און דו זאגסט אז דו ביסט א דתי, דארפסטו נישט האבן די צוויי דריי הונדערט דאלער, איך וויל וויסן ווי גייט דאס געלט? זיי זענען נישט דא וועגן די שיטה, זיי זענען דא וועגן דעם דאלער, ענד דעטס וואט דעי קיפ אן דואינג, ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן דוד שמידל, ער לעבט נאך היינט, דער שייגעץ טמא, דער איז א רשע מרושע, ער איז א שותף אין משרד עתיקות, מען טרעפט עתיקות איז ער א שותף, און טאמער וויל מען אים נישט געבן די שותפות זאגט ער כ'מאך א פראטעסט, אונז האמיר זיך שוין אויסגעלערנט די גאנצע באלאני, און אונז זאגן מיר יעדן איינעם גיב נישט קיין פרוטה זאל ער זיין פארשעמט, און אזוי איז געווארן, שוין ער האט אויפגעהערט ער קען נישט מער מאכן זיינע זאכן קומט ער ערב יום כיפור און ער נעמט צאם געלט פאר. ביי די מקווה'ס נעמט ער צאם געלט, דאס איז א בלאף געווען אלע יארן, נאר אזוי ווי ער רעדט אביסל ליטוויש, און ביי אונז אז מען רעדט ליטוויש ווערט מען אינגאנצן פארקויפט, עס איז דא א געגנט אין לעבן חיפה דארט איז דא א בארג פול מיט ביינער, האט ער געמאכט א דיל מיט משרד העתיקות, ער וועט גראבן און אז מ'עט טרעפן ווערדפולע זאכן וועט מען זיך צוטיילן און פארטיג, דעטס אלל, סאו בקיצור דאס איז די גאנצע, די שיטה איז געווארן היינט א ביזנעס. דעטס אלל איט איז. ווען ס'זאל נישט ליגן קיין געלט דרין וואלט נישט געווען קיין שיטה. און ווידעראום איז דא דא ביי אונז אזויפיל זאכן נאך צו פארעכטן. די אלע מקווה'ס די מענער מקווה'ס מוזן ווערן פאראכטן. ס'קען אזוי נישט אנהאלטן ווייטער. א בחור'ל אום צען דרייסיג אינדערפרי נעמט א שאוער, האט זיך שוין צוגעגרייט צום שבת, קומט א חזיר שטופט זיך אים אריין אין דעם שאוער דארט אין די דריי ווענט און ער וויל אים מענה זיין, נעמט זיך אים טאטשן. האו דאס דיס ווארק? נאנאנאנאנאנא רבותי פאר עטס הייבט אן צו לערנען פון שמע ישראל און בראשית ברא אלקים דאס איז סעקענדערי ווייל אזוי שטייט דאך אין די גמרא דרך ארץ איז קדמה לתורה מען דארף לערנען דרך ארץ דרך ארץ מיינט דו טארסט נישט קוקן אויף יענעמס פיפיק ווען ער איז אויסגעטון דו טארסט נישט קוקן אויף א דבר ערווה דו טארסט נישט איינזייפן דיין אייגענעם פיפיק טאר מען זיך נישט איינזייפן מיט די הענט ווייל ס'ווערט הייס און ס'הייבט אן צו שפריצן זאמען. נאר מיט א וואש קלאט מעג מען עס טון. יעצט איך האב געוואלט זען וועלכע מקווה'ס האט א וואש קלאט. אין א בתי זונות איז דא וואש קלאטס. אין א גיי בעט איז דא וואש קלאטס. ביי אונז אין מקווה איז נישט דא גארנישט. נישט דא. ווען איינער וויל דווקא נוצן א וואש קלאט מוז ער גיין נעמען זיין האנטוך. און די האנטוך איז צו גרויס ס'זאל גיין אריין אין די שפאלטענעס און אין די קנייטשן. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? נאר אונז זעמער ביזי. יא, אונז וועמער זיכער דערלעבן משיח'ן, די רבי האט זיך דאך אויך אזוי איינגערעדט, ער וועט זיכער דערלעבן משיח'ן, ער האט נישט געקענט דערלעבן משיח'ן ווייל עס איז געווען א חורבן אין די גאנצע ישיבה און אין די תלמוד תורה און אין די מיידל סקול, עטס מיינטס אז נחמיה וועבערמאן זיצט דארטן נאך פופציג צו הונדערט צו דריי הונדערט יאר ווילאנג איך ווייס ווילאנג ער זיצט דארטן, דאס איז דזשאסט פאר די פאן אוו איט, עטס ווייסט וויפיל קינדער ער האט גערעיפט? ווען ס'איז געווען די פרשה פון נחמיה וועבערמאן איז געווען מיסטער טשארלס היינס, ער איז מיר געווען א מורא'דיגער שונא אבער ער האט מיך מורא'דיג רעספעקטעד ווייל ער האט געזען אז איך בין נישט אין די געלט ביזנעס. איז בקיצור, ס'איז געווען אזוי אז די סאקמערע חיות האבן אים איינגערעדט, משה דוד נידריג מיין מיין קאזין משה דוד ימח שמו איז אים געגאנגען איינרעדן, ער מיט נאך אפאר חברה, אז אזוי ווי איך בין די ספאוקסמאן פאר דער קאמיוניטי און איך רעד ניבול פה, זאל מען מיך איינזעצן. יעצט אין אמעריקע זעצט מען דיך נישט איין פאר רעדן ניבול פה, ס'איז דא מענטשן וואס האבן ערגערע האטליינס ווי מיין, מ'האט קיינעם נישט איינגעזעצט, מ'זעצט נישט איין פאר ניבול פה. פאר טאטשן, דאס יא. איז בקיצור, איז געגאנגען טשארלס היינס האט דאך געוואוסט רעדן מיט סאטמאר זייער שפראך, זעט אויס ער האט זיי שוין געקענט גוט, האט ער אזוי געזאגט, מ'האט גערעדט.

שייגעץ טמא וואס דו ביסט. געווען גאר א פיינער מענטש, ער האט ליב געהאט דעם רעבן, דער רבי האט אים געמאכט ראש ישיבה פאר ר' משה אריה פריינד, ער איז נישט געבליבן אין ארץ ישראל, אבער גיין יעדן באגראבן, יעדער טאקע א שייגעץ, און דאס ארט מיך אויך נישט, ווייסטו וואס יעדער איז א שייגעץ, איך זאג אלע, אונז זעמער אלע נואפים שקצים, מגלה עריות, און מען האקט חלילה מ'איז מחלל שבת, אונז זעמער אלע מסכים, אבער וואס שטעלסטו דיך סאטמאר ארויס אז דו ביסט מער פון יעדן? דאס איז וואס איך פארשטיי נישט. מיט וואס ביסטו מער? די וועלט זאגט פארוואס א שמאק הייסט א שמאק, די פישער הייסט א שמאק, ווייל קטן וויל דער גאנצער גוף, טאמער קטן נישט דער גאנצער גוף בלייבט די וואסער אינעווענדיג קען מען קריגן א הארץ אטאק, וועגן דעם דא מענטשן זיי נעמען לעיסעקס, דער דיין דער חזקאל טייטלבוים האט גענומען לעיסעקס, ער זאגט דאס האט אים געמאכט הארני, יעדעס מאל איך זאג עס קאלן מיך אפ מענטשן ביסט משוגע איך נעם שוין לעיסעקס, צוואנציג יאר און דרייסיג יאר ס'האט מיך קיינמאל נישט געמאכט הארני פארקערט ס'הארגעט אוועק די גאנצע תאווה איז בקיצור איז איז דארפן די אלע זאכן רעדן מיט די קינדער און מיט די בחורים און מען דארף רעדן מיט די מיידלעך אויכעט זיי זענען אין קעמפ זיי גייען אינאיינעם זיך באדן זיי גייען אינאיינעם זיך וואשן מען דארף אלעס מסביר זיין פאר א הסתכלות אסורה פון א יונגל צו קוקן אויף א מיידל איז אסור מן התורה יא א מיידל זאל קוקן אויף די ערווה פון איר חבר'טע איז פונקט דער זעלבער איסור תורה, לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, און די זעלבע איז ווען א בחור קוקט אויף א מיידל נאקעטערהייט איז דא די אלע לאוין, די זעלבע איז דא ווען א בחור קוקט אויף א בחור, האב איך שוין אסאך מאל נאכגעזאגט, אז מען קוקט אויף יענעמס ערווה רייסט זיך אויס די זרע די זאמען אין דיין אייווער אפילו ס'ווערט נישט קיין קישוי און נאכדעם רינט עס ארויס, אזוי זאגט די גמרא קישתא נ א, איז למעשה. די אלע זאכן דארף מען לערנען מיט קינדער. אונז זעמיר געוען ביזי צו לערנען, וואס זעמיר געלערענט? בן גוריון ימח שמו וועט אדורכפארן מיט א קאר, א מאק וועדינג האט מען געמאכט דארטן, מיט דעם נאכווארפן שטיינער, בהמות וואס איר זענט, עטס האלט שוין דארט? סאטמאר רב האט אונז געגעבן דעם שיטה מען זאל זיך קריגן מיט ציונות מיט אלעם, ער האט נאך ביי זיך נישט געמאכט ארדענונג אין זיין תלמוד תורה און אין זיין ישיבה און ביי זיך אינדערהיים און ביי מיל מארט און בוטשער שאפ, ער איז געווען ביזי מיט די גאנצע וועלט פירן. פיר נישט די וועלט, די וועלט זאל יעדער פירן אביסל, דו האסט געדארפט דיין מוסד ארויפשטעלן על הגובה ענד דעטס איט, ס'איבריגע איז אלעס געווען נישט אין דיין זשוריסטריקשן, און פונקט ווי דו זאלסט גיין יעצט נעמען טרינקען ד' כוסות, גארנישט, ס'איז נישט פסח היינט, און ממילא איז עס שוין געגאנגען אזוי ווייטער, יעדער האט שוין פארשטילט און פארשוויגן און אלעס און געמאכט, מ'האט געהארגעט איינער דעם צווייטן, קיינער האט נישט געזאגט קיין ווארט. מען האט נישט אריינגעלאזט צום רבי'ן, מען האט צוגעשפארט זיין טיר, נו וואס קענסטו טון אז מען לאזט נישט אריין? איך געדענק אין סענדז סטריט, כ'האב געלערנט אין סענדז סטריט, איז געווען א בחור, איז זייער אן ערנסטער בחור, מורא'דיג אן ערנסטער בחור, ער איז גאר געווען א רעבישע משפחה אויכעט, האט חתונה געהאט רעביש, און איך מיין ער איז היינט איינער פון די גרויסע מורה הוראות, נישט ביי אונז, ביי אונז האט מען נאך נישט געקוקט אויף א מענטש וואס קען לערנען, ער איז נישט קלאר אין די שיטה, כ'בין נישט זיכער ער איז קלאר אין די שיטה, געווען א בחור, געווארן א רעבישע איידעם אויכעט ערגעץ. געדענק איך ער פלעגט צו מיר צוקומען, ער פלעגט זיך באקלאגן אז אין סענדז סטריט קען א בחור צוקומען און אים אנכאפן דעם פיפיק, אזוי האט ער מיר פארציילט, איך ווייס ווער יענער איז, אבער איינער דארף האבן עדות, געוויעס עדות, ווייס איך ווער יענער איז. בקיצור, מען האט אנגעהויבן צו טראכטן וויאזוי קען מען מאכן ארדענונג אין די ישיבה, איז געבליבן מען דארף אריינגיין צום רבי'ן, די וואס האבן געטוהן אין דעם האבן געזאגט צום רבי'ן קענסט היינט נישט אריינגיין, קודם ער איז שוין צו אלט, כ'ווייס נישט צו ער ווייסט שוין וואס א פיפיק איז ער ווייסט שוין היינט גארנישט, דו ווייסט אז א מענטש איז ווי מען זאגט אפ טו דעיט ביז צום לעצטן טאג, איך בין אמאל געווען פרעגן א שאלה ביי א גרויסן רב דא אין וויליאמסבורג אויף א מראה, נישט יעצט נאך איך האב נאך חתונה געהאט, ער געט מיך א קוק אן ער געט א כאפ אן די מראה און פרעגט ער געט א כאפ אויף די בדיקה און פרעגט און ווער ברויך דאס נאך, איך האב דאך געזען מיט וועם איך האנדל, בין איך ארויף איך האב עס צוריק גענומען איך בין ארויס געגאנגען. כ'ווייס אז ביי די מאדערענע ביי אלע דא, מען שטעלט א זמן, מען הייערט דיך, ביסט יעצט אלט דרייסיג צו פערציג ביז זעכציג, טוועני יערס אדער טוועני פייוו, דיפענדינג וויאזוי דיין קאפ ארבעט, און נאכדעם, ליסען, יו גאטע גיוו איט אווער טו סאמבאדי דעטס מאר ענערדזשייזד, אונז האט מען געגעבן די אלטע קאקערס און זיי האבן שוין נישט געקענט. קטנים, זיי האבן שוין נישט געקענט מאכן א קישוי אבר, זיי האבן שוין נישט געקענט מוצא זיין זרע, זיי זענען דאך געווען ביזי קדושה, טהרה, די אלע שטותים, מען דארף מאכן א מעידזשער טשעינדזש אין די גאנצע זאך, פארשטייסט? פרעגט מיך דער רב דעמאלטס, און ווער ברויך דאס נאך היינט? דער זעלבער רב האט גע פארלוירן זיין ווייב, זי איז אים נעבעך געשטארבן, צו די שבעה האט ער חתונה געהאט, פארשטייסטו? היינט ברויך ער שוין נישט, נישט היינט, היינט, איך רעד פון פופציג יאר צוריק. און דאס איז וואו זענען מיר ראנג, די גאנצע זאך איז אל סקרוד אפ, זלמן לייב פיליפ מוז זיין א דיין אין סאטמאר, איי דער שייגעץ טמא האט זיך געשפילט מיט זיין שוואגער און ער האט נישט געקענט אריינכאפן דעם לאך, כשפערעס א נויט, מען דארף אריינשטופן דעם פיפיק, דאס גאנצע קעפעלע די גומי דארף מען אריינשטופן אין יענעמס מחילה. דארט איז דא אזא זאך וואס הייסט א קארקאשטע, רבינו יונה האט געשריבן א קארקאשטע, דאס איז אזא אויכעט אזא גומי וואס ס'האלט צאם אז ס'זאל נישט ארויסרינען די גדולים אינמיטן טאג, און ווען מ'דארף ארויסגיין עפנט זיך עס אויף, איז מען נישט חייב קיין כרת נאר אז מ'שטופט אריין די גומי אין יענעם רונדיגן גומי וואס ס'ציט זיך צוזאם. איי וויאזוי ווייסט מען אז מ'איז טאקע אריין מיט די גאנצע גומי? דער זכר, צו דער וואס ס'מאכט די משכב זכר דארף דאך וויסן אז די גאנצע גומי איז אריין אז ס'זאל חייב זיין. ער זאגט דער דער שלחן ערוך אז דער אייבערשטער האט געמאכט א מורא'דיגע חכמה, הער וואס ער האט געמאכט, ער האט געמאכט אז יעדנ'ס גומי גייט ווי א שירעם, א שירעמל, שירעם גייט געבויגן, און ווען דו געסט נאר א ריר אן ביים אונטערשטן שירעמל אריין אין יענעמ'ס מחילה, איז עס אריין אינגאנצן, דאס איז שוין א ביאה במקצת, עס איז נישט א ביאה במקצת נאר דאס הייסט שוין אריין אינגאנצן, ווייל נישט די גאנצע גומי מוז אריינגיין. און דאס איז די הארבקייט פון עריות, דו שפילסט דיך מיט די הררים התלויים בשערה, עטס מיינטס אז שבת איז הררים התלויים בשערה? ס'איז נישט, ווייל סעקס איז אסאך הארבער, פארוואס? ווייל אפילו ווען מ'מיינט נישט לשם סעקס, און אפילו מ'איז מתעסק בחלבים ועריות, זאגט די גמרא איז ער אויכעט עובר. איי ער האט עס נישט געטוהן לשם יחוד איך גיי זינדיגן, זאגט די גמרא שהרי נהנה, ער האט הנאה דערפון, לגבי שבת איז נישט אזוי די דין, לגבי שבת מוז זיין א מלאכת מחשבת, סא דאס איז פון די הארבסטע עבירות וואס איז דא אין אידישקייט, און מען שפילט זיך ארום דערמיט, יעדער טוט וואס ער וויל, און מען טוט וויאזוי מען וויל, ענד איטס א סיריעס פראבלעם, א בחור האט מיר פארציילט אפאר וואכן צוריק אין ווען כ'האב מראיין געווען האב איך די בחורים אין אין בית מדרש ראש השנה ביים דאווענען, יא ליידער, זענען געקומען. זאגט ער מיר אז איינער פלעגט זיך מיט אים ארומשפילן, פלעגט אים אריינגיין, פרעג איך פון וואנעט ווייסט ער איז אריין, זאגט ער ווייל נאכדעם האט ער געמוזט גיין, ער האט געפילט אז ער דארף ארויסגיין גדולים, ווייל ווען די ריקסט די גומי דארטן, די שפרייצט עס אויס, דארף מען ארויסגיין, וועגן דעם איז דא אזא זאך וואס הייסט קרעסטיר, קרעסטיר מיינט אז איינער קען נישט ארויסגיין גדולים לייגט מען אריין אזא קרעסטיר, און די מינוט וואס מען לייגט עס אריין ארום די גומי פילט מען שוין ווי ס'ריקט זיך שוין די גאנצע אינסייד ריקט זיך, און וועגן דעם דארף מען אנהייבן ארויס. צו גיין רייט עוועי, און בפרט נאך אז מען לאזט אריין דארטן וואסער געט עס א וואש אויס די גאנצע שמוץ ווי ביז ווי ס'קען צוקומען און ס'געט אלעס א גיי ארויס, און די זעלבע איז ווען מען מאכט משכב זכר, די שפיץ, די טיפ, דארף נאר אריין גיין א כל שהוא, איז יענער כרת הוא כרת וזרעו נכרתים, ער לאזט נישט איבער גארנישט, ער שטארבט פאר די פופציג אדער פאר די זעכציג, ווענדט זיך אין צוויי דעות אין די גמרא. און די עיקר איז די אר"י הקדוש מאכט עס נאך הארבער פון אלעם, די אר"י הקדוש זאגט, ס'דא אמאל א מענטש, שלמה המלך זאגט עס אין משלי, אז ס'דא איינער וואס איז מאריך ימים ברשעו, נו און ווען איז ער כרת? זאגט די אר"י הקדוש, ער איז כרת אויף די וועלט ווייל די קינדער געלונגען אים נישט, ס'דא אסאך מאל מענטשן גייען צו רב אהרן ווי יוי די קינד ער גייט אראפ פון וועג, יוי די קינד ער וויל נישט זיין קיין איד, יוי די קינד ער דאווענט נישט, ווייסט פארוואס? אז דו האסט געהאט אן ערווה וואס דו האסט געשטופט ווי מ'טאר נישט, ביסט חייב כרת, און דעטס די פעיבעק וואס דער אייבערשטער געט, און דאס דארף מען זייער וואטשן ווייל דאס איז נישט קיין דזשאוקס, און וועגן דעם וויל איך ענק זאגן מען דארף דאס לערנען, איך זעה נישט, איך געדענק ווען איך האב עס אמאל געזאגט אויף א האטליין מיט צען יאר צוריק, פופצן יאר צוריק, איך האב עס שוין צען מאל געזאגט, אבער יא יא נחום האט עס ארום געשיפט, יוטוב יוטוב יוטוב, ווייסט וועם דו מאכסט חוזק? דו מאכסט חוזק פון דעם אייבערשטן און פון זיין תורה, נישט פון מיר, ווייל בעיסיקלי זאג איך דיר נאך וואס דער אייבערשטער זאגט. קענסט נאכקוקן אין די גמרא, טאמער זאג איך עס דיר נישט פונקטליך זאג מיר איך בין א ליגנער, אין די נושאי כלים שולחן ערוך ברענגען עס צו, און פארטיג. און איינער האט מיר פארציילט, האט ער געזאגט אז דער דער דער וואס האט אים, ער איז געווען א רב, ווער עס האט אים בועל געווען האט געוואוסט פון די אלע זאכן, האט אים געזאגט איך וויל דיר נישט אריינגיין אין לאך, זאלסט נישט לאזן, ווען דו פילסט איך בין לעבן דעם לאך זאלסטו נישט לאזן. און האט זיך אזוי אפן געשפילט א האלבע שעה וואס ער איז געשטאנען אינדרויסן, ער האט זיך נאר אנגעליינט אויף די צוויי פליישן פון די מחילה, זאגט ער עס סאו פאר די ענד אוו די דעי איז ער יא אריין, דאס קען מען זיך נישט צוריק האלטן, דו קענסט נישט מאכן אש בנעורת, דאס מאכן א פייער און נאכדעם זאגן איך וועל דעמאלטס אויפהערן, דו'עסט נישט אויפהערן, דעמאלטס וועסטו זוכן א היתר, ס'איז דאך דא א ראש השנה מיט א יום כיפור, און. מיט דעם וועסטו, יו טריי טו, ווי מען זאגט, דיך צו בארואיגן אז דו מעגסט. סאו דאס איז איינע פון די הארבסטע זאכן וואס איז דא. און נאכדעם אז איינער קומט צו מקוה און ער רירט דיר אן דעם אבר און עס ווערט א קישוי אבר, נאכדעם קענסטו נישט קאנטראלירן די זאמען, די זרע גייט פארפאלן, נישט יעצט, פינף מינוט שפעטער צו א האלבע שעה שפעטער גייסטו בית הכסא, דו רייבסט דיך אויס, ס'שטערט דיר, דו ווייסט נישט וויאזוי עס פטור צו ווערן, די אלע זאכן דארף מען זייער געווארנט זיין. און מען דארף עס לערנען מיט די יונגלעך און מיט די מיידלעך, מיט די בחורים, און מען דארף עס לערנען מיט גראונאפס אויך, ווייל ס'איז דא זייער אסאך גראונאפס, היינט האט מיר אויך איינער געזאגט, היינט מיך איינער אנגעקאלט, איך הער דיך אויס ביז ארץ ישראל יעדע וואך, און בקיצור א ווארט פאר א ווארט, ער האט שוין חתונה געמאכט אייניקלעך, זאג איך אים צו וואס הערסטו דאס אויס? צו וואס דארפסטו דאס וויסן? זאגט ער, וואס הייסט צו וואס? דאס איז מיין לימוד שוין פֿופֿצן יאר ווי אזוי כ'האב אפגעהיטן מיין משפחה. זענען דאך געקומען די סאטמארע אייזלען און געזאגט די רבי זכרונו מיט לברכה מיט די אלע שטותים. די יאר איז געווען א מופת חותך אז זיי זענען אלע ליגנערס. ווי אזוי איז געווען א מופת חותך? ס'איז געווען איין טאג פון סוכות איז געווען שבת און מ'האט געטראגן און קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, ס'דא וואס האבן זיך ארום געבינדן זייער סוכה עקסטרע מיט שטריק, געזונטערהייט, אבער אויב מ'קען נישט מאכן אין ברוקלין קיין עירוב קען מען נישט מאכן ביי דיין סוכה עקסטרע א קליינעם עירוב אויך נישט, פארקערט דאס האט נאר געשטערט דעם גרויסן עירוב און דער גרויסער האט אים געשטערט. איז ווי געווען די רעבע? ס'הייסט די רעבע האט טאקע נישט געוויסט דא ער איז געווען דא צוואנציג צו דרייסיג יאר האט נישט געוויסט אז מען מאכט קידוש אין די סוכה און מען וואשט זיך אין די סוכה צו עסן אכילת סוכה נישט דוחה שבת נאו וועי אז איינער האט נישט קיין סוכה און ער דארף עסן זאל ער עסן אן א סוכה און אזוי האט מען געטוהן אלע זאכן מען האט פארדרייט דברי אלוקים חיים וואס מען האט געדארפט האט מען געזאגט אז די רעבע מיט זכרונו מיט לברכה און דאס איז געווען דער גרעסטער חורבן וואס מען האט געטון, ווייל איך זאג אייביג אזוי, אויב דו ווילסט גיין זינדיגן, זאלסטו זאגן, זאלסט וויסן, איך גיי זינדיגן, איי עס איז דא א באשעפער, עס איז אבער דא א גרויסער יצר הרע אויך, סאו דארפסט מוזט מחליט זיין מיט וועמען דו ווילסט טאנצן. אם ה' הוא אלוקים, לכי אחריו, ואם הבעל, לכי אחריו. טאמער אבער הייבסטו אן צו טרעפן די היתרים, דעמאלטס ביסטו פארפאלן, דעמאלטס וועסטו שוין נישט צוריקקומען אויך.

מען דארף יעדער זאל זיך איינפעדעמען א סדר החיים, ווען איינער הייבט אן צו גיין אין סקול, אדער ער גייט אין קאלידזש, אדער ער גייט להבדל אין א ישיבה, דארף יעדער ביי זיך מאכן א חשבון הנפש ביי סוף פון יאר, וואט דו איי וואנט טו קאם אוט וויט, מיט וואס וויל איך בלייבן, איך וויל קענען חומש רשי, איך וויל קענען אור החיים הקדוש, איך וויל קענען גמרא תוס', מיט וואס וויל איך בלייבן. און מיט דעם וואס דו האסט דיר אפגעמאכט דיין מיינד מיט דעם זאלסטו בלייבן, און ווען א מענטש מאכט זיך אפ זיין מיינד גייט א מורא'דיגע מלחמה, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז אברהם אבינו זיצט ביי די טיר פון גיהנום, וואס הייסט ער זיצט ביי די טיר פון גיהנום? וואס זוכט ער דארט? וועם לאזט ער אריין וועם לאזט ער נישט אריין? זאגן די ספרים א אינטערעסאנטן געדאנק, ביז אברהם אבינו איז געווען צוויי וועגן, אדער א צדיק אדער א רשע, אברהם אבינו האט געמאכט א נייעם וועג, דער וועג איז, זאלסט דיך שלאגן, זאלסט אראפפאלן, ארויפפאלן, אראפ, ארויף, ירידות, עליות, און דאס געשלעגעכטס, דאס איז ביים אייבערשטן דער בעסטער חן וואס דער אייבערשטער האט פונעם מענטש וואס ער שלאגט זיך, אזוי ווי דער תניא איז מסביר. ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי. ס'איז דא זיסע זאכן וואס מען עסט צו, און ס'איז דא זויערע זאכן, ס'איז דא נאך כריין זויערע פיקלען, אמאל עסט מען צו זיסע זאכן, זאגט ער, דער אייבערשטער האט ליב די זיסע זאכן, די זויערע, די זיסע הייסט אז מען שלאגט זיך, און די זויערע איז אז מען פאלט אראפ און מען נעמט זיך צוריק צו טון ווייטער, און דאס דארף זיך יעדער אויף זיך מקבל זיין, זאל נישט לאזן נאך א יאר דורך גיין, און נאך א יאר דורך גיין, און נאך א יאר דורך גיין, אויסער דעם זענען מיר נאך נישט ארויס געקראכן פון די קאראנע, און זיי האבן שוין געווארפן אין טשיינע האבן זיי שוין געווארפן גאר נייע סם אויכעט, און זיי קענען עס ווארפן אויף די גאנצע וועלט. מ'איז קיינמאל נישט געווען אזוי נישט זיכער מיטן לעבן אזוי ווי מ'איז היינט, מ'האט צוטון מיט רשעים און מיט אלעם, יעצט די גמרא זאגט אז אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו ווען דער אייבערשטער העלפט נישט צו, דעמאלטס וואלט מען נישט געקענט ביישטיין דעם יצר הרע, איז דא ספרים וואס זאגן וואס הייסט דער אייבערשטער העלפט צו, ווען העלפט ער יא צו ווען העלפט ער נישט צו, דאס אז ער העלפט צו דאס איז דער כח התפילה וואס יעדער מענטש האט. אז א מענטש האלט אין איין מתפלל זיין צום אייבערשטן, רבונו של עולם לאמיך נישט פארפאלן ווערן, העלפט אים דער אייבערשטער צו, אן דעם האסטו נישט קיין כח צו שטיין קעגן יצר הרע, ווייל דער יצר הרע איז א מלאך, דו ביסט גארנישט, דער אייבערשטער זאל דיר וועלן העלפן דארפסטו מתפלל זיין. יעצט, די גמרא זאגט אז אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, וואס איז דאס וואס דער אייבערשטער האט אים געהאלפן? דער אייבערשטער האט אים געהאלפן אז דו ביסט דורכגעפאלן. און דער אייבערשטער ווארט יעצט צו זען וויאזוי דו'סט צוריקקומען, ווייל צדיקים וואס האבן קיינמאל נישט געזינדיגט דארף נישט דער אייבערשטער נאר איינעם אין יעדן דור, פון אונז ווארט ער אונז זאל מיר צוריקקומען. יעצט האסט געהאט א שלעכטן חבר, פלעגסט מיט אים ארום גיין, מ'האט זיך געשפילט איינער מיטן צווייטן, מ'האט געטון וואס מ'טאר נישט, מ'האט זיך אפגעווארטן אין די מקווה, ס'קומט יעצט א לאנגע ווינטער נאכט, מ'פלעגט גיין פאר א וואק, און ס'איז דא אזויפיל קליינע געסלעך, איז עט די ענד אוו די דעי האסטו א גרויסן פראבלעם, דו מוזט זאגן פאר דעם חבר און דו מוזט דיך אויך קאנווינסן, ביסט טאקע דורכגעפאלן אבער דו ווילסט נישט ווייטער אנהאלטן אזוי. יעצט עס שטייט אז ארבעה נכנסו לפרדס, רבי עקיבא איז אויך אריינגעגאנגען אין פרדס, און ער האט אים אנגעזאגט אז ווען עטס עטס קומען דארטן און עטס וועטס זעהן אבני שיש טהור, דאס איז די העכסטע זאך אין קבלה, איך וויל אפילו נישט אנהייבן עס איבערצוטייטשן, איר זאלט עטס נישט זאגן מים, פארוואס? ווייל ס'איז נישט קיין וואסער און ווער ס'זאגט אז ס'איז וואסער איז קיצץ, מקצץ בנטיעות חלילה איז למעשה. רבי עקיבא, זאגט די גמרא, האבן אים אויך די מלאכי השרת געוואלט ארויסשטויסן, זאגט די גמרא, דער אייבערשטער האט געזאגט כדאי האי זקן להשתמש בכבודי, ער מעג, און זאגט די ספרים א מורא'דיגן טייטש, רבי עקיבא האט פאר זיך אייביג געהאט די פערציג יאר וואס ער איז געווען אן עם הארץ און ער האט געזאגט ווען איך טרעף א תלמיד חכם וואלט איך אים צעריסן אזוי ווי א לייב. און דאס האט אים געמאכט אז ער זאל נישט קריכן צו הויעך און ער זאל נישט ווערן ווי מען זאגט א קנאי. די פערציג יאר דאס האט אים געהאלטן אין די ראמען, ווייל ער האט געוואוסט איך קום פון זייער א שמוציגן בעקגראונד. מען דארף זיך אויך צוגעוויינען צו זאגן אביסל תהלים יעדן טאג, אפאר קאפיטלעך זיכער, ווייל די תהלים ברענגען די ספרים איז ארויסגעקומען פון דוד המלך, פון די גרעסטע ווייטאגן וואס ער האט געהאט, און ער האט גענומען יעדן מזמור און האט עס איבערגעדרייט פון א מזמור, און ער האט געקעניגט מיט דעם דעם אייבערשטן אויף זיך און אויף כלל ישראל, און דאס איז וואס א מענטש מוז וויסן, ס'גייט דיר גוט? האסט דורכגעגאנגען א נסיון? ס'טאקע זייער פיין, אבער דער וואס איז נישט דורכגעגאנגען, און ער זוכט ווייטער דעם אייבערשטן, דער איז אויף אסאך א העכערע מדריגה, און מען דארף זען צו טון עפעס גוטע זאכן, ווייל מען גייט צוריק אין ישיבה, מען גייט צוריק צו די ארבעט, מען גייט צוריק אין די מאנהעטענער גאסן, מען דארף זען אז מען זאל זיך ווייטער פירן אזוי ווי עס דארף צו זיין. יעצט האב איך געוואלט רעדן אביסל זייער א וויכטיגע זאך, די היימישער עולם האט אפאר טערמינאלעדזשיס וואס ווייסן אפילו נישט וואס דאס איז, ס'איז געווען אמאל א איד וואס. ווען ס'איז געווען א דין תורה האט מען אים אויסגעלערנט ער איז געווען א גרויסער עם הארץ אז צום סוף זאל ער זאגן אין לי און ער פלעגט אזוי טון ביז די רב האט געכאפט דעם שפיל האט אים די רב געזאגט ווילסט האבן א דין תורה יא אבער איין זאך מען דארף איינלייגן דאס געלט קודם ביים רב נאכדעם אז ער האט פארלוירן און ער האט געשריגן אין לי האט די רב געזאגט פיין דאס וואס דו האסט איינגעלייגט דאס וועל איך זיי געבן די זעלבע אויכעט אונז זעמער דאך ביזי די גאנצע וועלט מתקן צו זיין יעצט. ס'דא אזא מורא'דיגע זאך אז ס'דא מענטשן וואס גייען ארום מסר'ן אין וועלכע שול מ'דאווענט און צו כדומה, און דער עולם שרייט אויף זיי מלשינים, מ'וויל זיי כ'ווייס נישט וואס טון. יעצט, איך האב געוואלט וויסן א קלייניקייט. סאטמאר האט זיך נישט מתדיין געווען ביי ערכאות? זיכער. סתם ביי ערכאות? ניין. ווייסט וואו? אזאלכע ערכאות וואס דאס איז געווען די בג"ץ בית דין גבוה לצדק, דאס איז מדינת ישראל, ווייל זיי האבן געוואוסט אז נאר דארטן וועט מען מוזן האלטן דעם פסק. סאו עס קומען דא מענטשן וואס האבן געלערנט אמאל אין א ישיבה, וואס איז שוין א מורא'דיגע ווינדער וויאזוי בעלז האט ארויסגעגעבן אזאלעכע קאליעקעס, ר' שלום האט טאקע געזאגט ס'וועט זיין א ווינקל פאר תורה און יראת שמים, ס'וועט נישט זיין גאנץ בעלז, ס'איז אזאלעכע קאליעקעס האבן זיי ארויסגעגעבן, זיי האבן ארויסגעגעבן א א א שרעק, איינער הייסט מוסר, מאסטער הייסט ער. ער גייט זאגן די רעגירונג אזוי מען זאל לערנען א גאנצן טאג למידי חול און נאכדעם ביינאכט זאל מען לערנען א שעה למידי קודש, נאכדעם איז דא איז געווען איינער א באקאנטער וואס איז געפארן מיט אן אשת איש אויף אלבעני און דעמאלטס זענען די בעלזער אינגעלייט אריין צום רבי'ן רבי דו ווארפסט אים נישט ארויס מאך מיר אונז א נייעם בעלז האט ער זיך געבויגן און יעצט איז דא נאך איינער קארנבלו לויפט ארום מסר'ן. דו האסט א פראבלעם אז דו האסט מורא אז דו גייסט אין די שול און טאמער וועסטו קעטשן קאראנע ווילסטו נישט? איז לאמיר זיך צעלייגן די זאך. קודם כל, דו גייסט דאך נישט אין קיין שול. הא הא, דו גייסט נישט אין קיין שול דארפסטו זיך נישט מורא האבן. דאס איז איין זאך. און צווייטנס, איך וויל דיך פרעגן נאך א זאך. אז דו ווילסט עס נישט קעטשן, ס'איז דא אסאך שולן ווי מ'האלט איין די אלע זאכן. ווי שטייט דו מוזט יענעם מאכן ענג אז ער זאל אויך פאלגן? און דאס איז געווען אינדערהיים בעלז אויך. שקצים, רוצחים, די זעלבע אין סאטמאר. זיי א פירער, זייער וואויל. דאס הייסט אז דו גייסט פריער מוזטו דיך אנקומען צו ערכאות. אז דו קומסט אן צו ערכאות ביסטו דאך דער זעלבער דר'ערד ליגער ווי יענער, מיט וואס ביסטו מער פון יענער? יעצט הערטס אויס וואס בעלזער רב האט געזאגט ביי די שטייענדיגע תורה. זענען מיר יעצט פאר שווערע זמנים, מ'האפט אז ס'וועט אלעס אדורכגיין און מ'וועט צוריק קומען צו די צו די בעסערע זמנים, צו די גוטע זמנים, אבער יעצט איז יעדע זאך וואס מ'וויל זיך טון, וואס מ'וויל זיך רירן, אלעס קומט אן מיט א שוועריגקייט.

אין בעלז פלעגט זיין אז די רבנים האבן געזעגנט דעם עולם פאר זיי זענען אהיימגעפארן נאך סוכות, האבן זיי געזאגט א דבר תורה וואס דאס זאל זיי באגלייטן א גאנצן ווינטער. האט ער געזאגט אזוי מוצאי שמחת תורה, דאס איז די שטייענדיגע תורה, ס'איז דארטן געווען טויזנטער חסידים, און אויך מען האט גערעדט אז ס'איז דא א קאראנע מען דארף וואטשן, קיצור האט ער אנגעהויבן צו זאגן אזוי אז ס'איז באוואוסט, פון רב הערשעלע פון זידיטשויב און פון דעם פעטער זיינעם, בעלזער רב'ס פעטער, דאס איז דער רב אהרעלע פון בעלז, אז די נעכט פון די ווינטער האבן א קדושה פון די ימים נוראים, ס'איז לאנגע נעכט ס'איז געמאכט מ'זאל עס אויסנוצן פאר תורה און קדושה, יעצט דער מנהג איז ביי אונז שמחת תורה מ'טאנצט מיט די ספרי תורות, מ'נעמט ארויס אלע ספרי תורות פון דעם ארון קודש און מ'טאנצט און מ'ווייזט פאר'ן אייבערשטן נאר מיט דעם ספר תורה, מיט די תורה הקדושה קען מען אונז האבן חיזוק. און אן דעם זענען מיר אונז גאר פארלוירן, און ווען מענטשן האבן נסיונות און מען גייט אויפן דרך התורה קען מען זיך אייביג שטארקן. בעלזער זאגט אזוי, יעדעס יאר זאג איך ענק וואס מען טאר נישט טון, דאס יאר האב איך א נייע בשורה, דאס גיי איך ענק זאגן א פרייליכע בשורה, איך גיי ענק זאגן וואס איר זאלט יא טון, מען זאל זיצן און לערנען תורה גאנץ חודש תשרי, און נאכדעם ווייטער אין די אנדערע חדשים, און דווקא מיט לערנען תורה טוט זיין א קידוש השם. ווייל יעדער וועט זעהן אז די בחורים זיצן און לערנען מיט גרויס התמדה אין אזא צייט ווען ס'איז נישט דא קיין משגיח, ס'איז נישט דא קיין ראש ישיבה, ס'איז נישט דא קיין איינער ווער ס'קוקט איר נאך, אפילו די עלטערן פון חוץ לארץ האבן אים געשריבן בריוון אז די עלטערן זענען מורא'דיג פרייליך אז זייערע קינדער זענען דא, ווייל גראד נאך יום טוב לייגט מען אויף זיי אן עול אז זיי זאלן מוזן ווייטער גיין לערנען, מורא'דיג. און צו קומען צו צו גרויסע מדריגות. און דאס איז נישט נאר געזאגט געווארן פאר בחורים נאר אויכעט פאר כולל יונגעלייט און פאר סתם יונגעלייט, יונגעלייט וואס זיי ארבעטן אויף צו עסן, על המחיה ועל הכלכלה, און זיי רייסן זיך אוועק אביסל צייט בקביעות אז מען זאל לערנען די הייליגע תורה, האט דער רבי גענדיגט אזוי דער בעלזער רב. אונז שטיי מיר יעצט פאר א זייער א שווערע תקופה און מען האפט אז אלעס וועט אדורך גיין בקרוב און ס'עט זיך צוריק קומען צו די גוטע צייטן וואס יעדער מענטש וואס ער'עט וועלן טוהן א זאך וועט ער קענען מצליח זיין צו טוהן האט ער געזאגט אזוי ס'דא אסאך זאכן פנים לכאן און פנים לכאן ס'דא מענטשן טראכטן אזוי ס'דא מענטשן טראכטן אזוי יעדער האט א אנדערע אויפפאסונג. און נאך מער, יעדער זאגט זיין דעה אויכעט, קיינער קארגט נישט און זשאלעוועט נישט אז עס זאל, אז מען זאל זיך האלטן דאס מויל שטיל, און יעדער איינער האט דאך די תורה ביי זיך אין די טאש, יעדער איז דאך היינט א מורה הוראה, און ס'איז דא אזאלכע וואס זיי האלטן אז מען זאל גיין דערציילן פאר די גאווערמענט און פאר די רעגירונג, זאגט ער דאס איז נישט קיין געשעפט. דאס זאגט זייער רבי, די שקצים וואס האבן זיך אריינגעלאזט אין די שמוציגע דרכים, זייער רבי זאגט זיי דאס איז נישט קיין וועג, נאר קען זיין דער איז שוין נישט זייער רבי אויך נישט, קען זיין זיי האלטן נישט שוין פון אים אויך, בקיצור קיינער זאל נישט ווערן קיין מוסר, דו ווילסט נישט, טו אזוי ווי די מענטשן, ס'דא אסאך מענטשן, איך האב אסאך מענטשן, איך האב יעדן געזאגט מ'זאל נישט גיין דאווענען יעצט סוכות, איך האב געקאלט נאך סוכות אסאך מענטשן. איך בין נישט געגאנגען, איך האב אייך געפאלגט, איך קען דאווען דערהיים, איך האב באמערקט אז ס'איז דער זעלבער הלל אינדערהיים ווי אין בית מדרש. יעצט, איך בין מעורר יעדעס מאל פאר ס'קומט א יום טוב, מ'זאל נישט טרינקען, מ'זאל נישט געבן די קינדער צו טרינקען, מענטשן זענען דאס מורא'דיג מכיר ערך, כ'האב נישט געוואוסט, מענטשן זאגן מיר, אה, ר' נחום האט געזאגט מ'זאל נישט געבן און אונז געבן נישט פאר די קינדער, נאו וועי, איז למעשה איז עס א גוטע זאך. יעצט, איך האלט אין איין מעורר זיין מ'זאל וואטשן די קינדער, יעצט איז דא א באשרייבונג אין ארץ ישראל, עטס קענט זיך נאר הערן עטס קענט עס נישט זעהן, איז האב איך ענק געוואלט פארליינען אביסל וואס ס'גייט פאר, ס'איז דא אן ארגענעזעישן, איז דא א מענטש וואס ער רעדט אזוי ווי איך האב גערעדט דא יום כיפור מיט די בחורים דא געפארענע, איז דא דא א מאמע וואס האט א קינד וואס איז נײַן יאר אלט און מ'האט אים געטאטשט וואו מ'טאר נישט, מען טרייט צו צו געבן דארטן העלפ אין ארץ ישראל, און ס'איז מורא'דיג א אומגליק וואס זיי דערציילן דא, זיי זאגן אז אינגאנצן זיבעצן פראצענט פון די אלע וואס זיי באקלאגן זיך, זיבעצן פראצענט וואס מענטשן באקלאגן זיך אויף זיי, דעי קאמינג פארווערד, זעצט מען איין די פארברעכער און נישט מער, און ס'איז דא איינער אשר מלמד, ער איז געווען אמאל א קצין אין די משטרה, ער האט געמאכט אזא מרכז. פאר קינדער וועגן עבריין המין, און אזוי ווייטער, יעצט האט ער דא אסאך מעשות, יעצט איך קען אייך געבן זיין טעלעפאן ווייל איך האלט אז מען דארף האבן אזא ארגענעזעישן, ס'איז זירא פייוו טרי, דאס איז אין ארץ ישראל, פאר ניין סיקס טו וואן עיט טו. ווייל ווען נישט קאלן זיי מיך, זיי זיי טרעפן מיך ערשט א וואך שפעטער, און דערווייל גייען די קינדער נעבעך ביטער. יעצט איז דא יעצט א קינד וואס א פעמילי דאקטער האט זיך געמאכט סעקס, מין, ער זאגט הונדערט און דרייסיג קינדער גייען דורך מעשה סדום דורך פעדעפילים, א טאטע האט מאנס געווען זיין אייגענע טאכטער אסאך יארן, כ'גיי באלד רעדן דערפון באריכות, און זי איז שוואנגער געווארן אויכעט, און די טאטע האט איר געזאגט אז טאמער דו'סט נישט מאכן קיין אבארשען, וועל איך דיך הרג'נען, בקיצור האט זי געמוזט מאכן אן אבארשן און יעצט קומט מען ארויס אז נאך א קרוב משפחה אירע האט אויך געטון מיט איר וואס מען טאר נישט. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר און יעדער פרעגט דו חזיר דו מנוול דו די דו דו האסט הנאה דו רעדסט פון סעקס מען רעיפט מיידלעך די בהמות וואס עטס זענטס איר ווייסט כ'קען דיר זאגן איין זאך כ'וועל עס זאגן נאכאמאל כ'האב אמאל געזאגט און כ'זאג עס ווייטער אונז זעמער נישט אזוי ברוגז אויף היטלער און אויף די אידן וואס ער האט געהארגעט ווי אויף די סקאמבעגס וואס ער האט איבערגעלאזט איבערגעלאזט מענטשן אן א שכל. עניוועי, די סענטער באקומט הונדערטער קינדער קומען א יאר, א חודש קומען הונדערטער קינדער זיך צו באקלאגן, און מען טרייט צו טון וואס מען קען. יעצט, זיי זאגן די זעלבע וואס איך זאג אז פגיעה מינית דאס איז רציחה ממש, און ס'איז נישט קיין שום חילוק ווער און וואס האט עס געטון און ווי מען האט עס געטון און וויאזוי מען האט עס געטון, און מען דארף האבן וואו צו גיין. איך בין געווען אין ארץ ישראל בין איך געגאנגען זאגן דרשות אין אלע שילן, שילן און און און אין די סקולס זייערע, אין מזרחי בעיקר, זיי לאזן דיך רעדן, זיי האבן איבעראל, אין יעדע סקול איז איינגעשטעלט א סייקאלעדזשיסט מיט א סייקייטריסט, אויב איינער לויפט דיר נאך און ער וויל דיר טון וואס מען טאר נישט, נעמט מען יענעם אהער. די מוסדות לייגן אויך צו צו דעם אסאך, ווי מען זאגט פייער. ווייל זיי געבן נישט אבאכט אויף די בחורים, און מען קען טון ממש וואס מען וויל, ממש וואס מען וויל מיט יונגערע בחורים קען מען זיכער טון וואס מען וויל, פרייטאג אין די מקווה קען מען זיכער טון וואס מען וויל, שבת אינדערפרי טוט מען אויך וואס מען וויל, און איך פרעג, איך האב עס געפרעגט די וואך אויף מיין האטליין, וואס טוט א בחור שבת אינדערפרי אין די מקווה? קודם די גאנצע שאלה צו מען מעג גיין צו נישט, אבער לאמיר זאגן אויב דאס, מען וועט זאגן אז דאס האט צו טון מיט א מקווה און דאס מעג מען. אבער ער האט א ווייב וואס האט פרייטאג צו נאכטס געוואוינט מיט איר, אז ער דארף נאכאמאל גיין נאכדעם וואס ער איז געווען פרייטאג פארנאכטס אין די מקווה, דאס וויל איך פארשטיין. יעצט ער ברענגט דא אסאך מעשיות, ווייסט קענסער קומט פון דעם וואס מען רעגט זיך, אז מען רעגט זיך קריגט מען קענסער, יעדער ווייסט דאס, ברענגען זיי דא אז ס'איז געווען איינער א קינד וואס ער האט געהייסן יונתן, ס'איז נישט קיין חילוק. מ'האט מיט אים געטון וואס מ'טאר נישט, מ'האט אים סעקשועלי אביוזד, ער האט זיך נישט געקענט ווי מ'זאגט מאכן שלום מיטן גורל, און ער האט באקומען קענסער און ער איז געשטארבן. דא לייג איך ענק ארויף דעם געוועזענעם קצין פון די פאליציי. ער האט שוין ריטייערט, ער האט געעפנט א ארגענעזעישן, הערט צו מאל.
אחד מכל חמישה ילדים וילדות בישראל חווה התעללות, יחד נמנע את המקרה הבא.
אנחנו חייבים לשמור על הילדים שלנו, זה קורה בכל מקום, בכל רבדי החברה.

שוין האט יעדער געהערט וואס דא גייט פאר. עניוועי, יעצט וועל איך ענק פארציילן די מעשה וואס דא איז געווען. מורא'דיגע מעשה. יעצט די פרקליטות אין מחוז דרום האט מען געמאכט, חול המועד א קעיס האט מען געעפענט אין בית המשפט אינעם קאורט המחוזי בבית שמש. און דאס איז א כתב אישום קעגן א טאטן פון דרום הארץ, ער איז זיבן און פופציג יאר וואס יארן לאנג טוט ער די מיאוס'ע עבירות מיט זיין טאכטער, שטעל דיר פאר די קליינע מיידעלע האט ער געהאט, ס'איז דא וואס האבן זייער ליב די קליינע, די יונגסטע, די מיזיניקלעך, זעט אויס ער האט זי אויך ליב געהאט. איז די טאטע האט זי אנגעשוואנגערט און ער האט געסטראשעט אז אויב זי גייט נישט מאכן קיין אבארשען גייט ער איר הרג'נען. און מ'האט אויך געמאכט אין דעם כתב אישום קעגן א בן דוד, א בן דוד הייסט א קאזין, די מתלוננת האט א בן דוד און זי זאגט אז ער האט אויך געטוהן מיט איר כל דבר אסור, יעצט די לויער טענה'ט, זיי האבן א פרוי א לויער, זי טענה'ט אז ער האט עס געטוהן ווען ער האט נאר געהאט א געלעגנהייט, ער האט עס געטוהן אינעם הויז פון די משפחה אדער ער האט עס געטוהן אין א מחסן, מחסן הייסט אונטן איז דא האבן זיי אלע אזא. סטארידזש, און אויכעט אין אנדערע פלעצער אויסער אין הויז. יעצט למעשה די טאטע האט אפגעשטעלט איר שוואנגערשאפט, און ער האט געזאגט מען זאל מאכן אן אבארשען, און מען האט איר געסטראשעט אז טאמער זי טוט אויסזאגן וועט מען איר הרג'ענען, פארשטייסט, א יונג מיידעלע, און זי איז נעבעך שוואנגער, זי ווייסט נישט וואס מען וויל פון איר, און אלל אוו א סאדען גייט מען איר נאך סטראשענען אויך. יעצט כ'האב ענק געזאגט אין ארץ ישראל איז דא אן ארגענעזעישאן ס'הייסט טהל, זיי העלפן פאר די אלע וויקטעמס, און זיי זענען מיטגעגאנגען צו די פאליס, יעצט דער טהל האט זיך געגרינדעט אין ניינטין ניינטי טרי אויפן חשבון אז מ'עט העלפן פאר פרויען, פרומע פרויען וואס זיי האבן אזא מין מצב, זיי האבן א מאן א משוגענעם, צו זיי האבן א רעיפיסט, צו זיי האבן ברידער, צו שוועסטער, צו שוועגערס, צו שוואגערס, און זיי טרייען זיי צו געבן גענוג ווי מ'זאגט סופארט, און זיי זענען מיטגעגאנגען. און דאס איז וואס מ'דארף האבן ביי אונז אויכעט, דאס וואס איך טענה'. ווי למשל די מיידל, לאמיר עס נעמען צום פארשטענדעניש, אונז האלט מען דאך אז נחמיה האט נישט געטאטשט קיינעם, ניין געטאטשט האט נאר פאפא רב, נחמיה האט נישט געטאטשט קיינעם, איי פארוואס האט מען אים איינגעזעצט, ווייל איך ווייס פארוואס, ווייל ער האט א לאנגע נאז, איך וויל פרעגן, אבער לאמיר זאגן איין פראצענט אז ס'איז יא אמת, האט די מיידעלע געהאט ווי צו גיין קאמפלעינען, מען האט דאך איהר געסטראשעט אז מען גייט איר נישט אריין נעמען אין סאקמער, קאקמער אין מיידל סקול, אז טאמער זי וועט נישט גיין צו אים צו פאר לעסן. טעל מי, איך וויל פרעגן איינעם, זעמער אונז נישט מעסד אפ? איך וויל נישט זאגן די מיסע ווארט, באט זעמער אונז נישט מעסד אפ בגדול? דארט ליגט עס. יעצט די צייטונגען ברענגען מורא'דיגע זאכן אז מ'איז ברוגז אויף די פרומע, אז די פרומע זענען ברוגז אז מ'איז געגאנגען מלשין זיין וועגן די מענטשן וואס דאווענען מיט מנין, איז האב איך אנגעהויבן מסביר צו זיין, אז זלמן לייב האט זיך אויך מתדיין געווען ביי די. ביי די בגץ און אין ווילימסבורג נישט דא איין זאך וואס מ'האט נישט דורך געפירט מיט די גאווערמענט פארדרייטס נישט קיין קאפ אויף מיר האבן זיי אויך מלשין געווען שמוץ ליגנט וואס זיי האבן געוואלט נאר ברוך השם כ'האב געלעבט אויף אן אנדערן מין לעבן ווי זיי לעבן און ממילא איז ארויסגעקומען ס'איז אלעס שקר און בלאף. סא סאקמער קאקמער הערטס אויף מיט ענקער דרעק, לאמער אויפשטעלן אידישע דורות, נישט ענקער דרעק. און איך זאג נאך א זאך, ווען איינער זאגט נאך די רעבע זכרונו לברכה זאלסטו וויסן דריי זאכן, אדער איז עס א שקר, די רעבע האט עס קיינמאל נישט געזאגט, און אז יא, קען זיין היינט איז שוין אנדערש, און די דריטע זאך איז, דאס איז ענקער איינציגער אויסוועג וואס עטס טוטס יעדעס מאל. איז במילא זענט עטס שוין נישט באגלייבט אויף גארנישט. כ'האב אמאל געזאגט זריל גליק ער פלעגט אלץ זאגן די רבי האט געזאגט די רבי די רבי די רבי זאג איך זריל מאך א ספר ס'זאל זיין גרעסער ווי די תורת משה גרעסער ווי די שס שרייב אלע בולשיט מיט דיינע ליגנטס וואס די רבי האט דיר געזאגט און נאכדעם זאלסטו נישט קענען צולייגן מער ער האט געטיילט קוואדערס די רבי האט געבענטשט די קוואדערס און א יונגעל האט באמערקט ס'איז געווען טו טאוזענט קוואדערס פון טו טאוזענט פרעגט ער די רבי האט דאך שוין נישט געלעבט דעמאלטס זאגט ער יא אבער די רבי האט געהאט א ווייטן בליק. אזויפיל בול שיט וואס סאטמאר האט איינגערעדט פאר יעדן אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. נאכדעם וואונדערן זיך פארוואס אין אלע שולן שלאגט מען ביי זיי, נישט דא קיין מנוחה נישט דא קיין שלום, ווייל ס'נישט דא קיין תורה. ס'נישט דא שטייט אזוי אין די גמרא אין חומש צו אין הלכה, וויל איך גיי איך אין בגץ וויל איך גיי איך נישט אין בגץ, טו איך וואס איך וויל טו איך נישט וואס איך וויל. און דאס איז גאנץ סאטמאר, און ס'נישט נאר סאטמאר ס'איז יעדע גרויסע אידישע ארגענעזעישן. ס'איז יעצט דא די מזרחי זענען דאך שוין אביסל לייטישע מענטשן, נישט אין סאטמאר אויגן אבער זיי זענען אביסל לייטיש, האבן זיי יעצט א גאנצע זאך אז זיי ווילן אויכעט מען זאל מתיר זיין אז טאמער זיי האבן חתונה צוויי געיס זאלן זיי קענען אדאפטן א קינד און אבער טאמער איז איין ביידע זענען פרויען זאל מען קענען האבן א קינד, קויפן ערגעץ זאמען מיט מאכן קינדער און זיי רייסן זיך יעצט ארום. זייערע, איינער פון זייערע גרעסטע רבנים האבן געזאגט ס'איז אקעי, און איך רייס מיך ארום מיט זיי אויפן טעלעפאן ווייל איך בוי פאר זיי מקווה'ס אויך. דו, דו ביסט גערעכט, יעצט קען מען גארנישט טון, ס'איז דא א וואוט און דאס איז וואס דא גייט. עניוועי, יעצט קענסט דעם ניגון מסתמא פון יאסעלע שונענבליק. ווי נעמט מען די הייליגע טעג זיי זענען אוועקגעגאנגען. יא קינדערלעך טייערע,

למעשה דאס וועט שוין נישט צוריק קומען, דארף מען אנהייבן צו פארעכטן זיך און אריין לייגן נייע כוחות, יעדער זאל זיך אונטער נעמען וויאזוי ער ברענגט אויף זיין שטוב, וויאזוי ער ברענגט אויף זיין שטוב, אויב ער האט נאך א השפעה, ווייל זייער אסאך מאל קאלן מיך אפ מענטשן, נו מיין טאכטער פרעגט מיך שוין נישט, זאג איך אים, אה דעמאלטס האסטו פארלוירן, פאר דיר זאג איך שוין נישט, עניוועי, אזוי איז די מעשה מיטן בעל שם טוב, עס איז געקומען א איד און ער האט געוויינט, רעבע ווינטש מיר אן וואוילע קינדער, מיין זון איז שוין זעקס, זיבן און אכט יאר אלט און זיי פירן זיך נישט אינגאנצן אויפן גוטן וועג, דער בעל שם טוב האט געזאגט. כ'מיין אז דו ביסט געקומען אביסעלע צו שפעט, דאס דארף מען טון פאר מען זייט איין די קינדער. הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. שם הקדוש האט אים געזאגט ביסט שוין געקומען אביסעלע טו לעיט, די קינדער האבן שוין צוגעזעהן זאכן ביים טאטן, און ער אליינס האט זיך נישט געפירט בטהרה אויך נישט, און דאס מאכט א רושם אויף די קינדערלעך. סאו רבותי ס'איז יעצט א נייע יאר, און מ'קען זיך געבן אביסעלע א שאקל, און וואס מ'האט שוין. קלקל געווען, זאל מען בעטן דעם אייבערשטן מען זאל זוכה זיין מתקן צו זיין, און מען געבט נישט אויף וועגן דעם די מלחמה, אזוי ווי א איד האט פארלוירן אויפן סטאק מארקעט א מיליאן דאלער, זאגט ער, איך בין דאך נאך געבליבן מיט נאך פיר פינף מיליאן, שוין, איך האב נישט אויפגעגעבן די מלחמה, איך וועל טרייען ווייטער, איך מיין נישט גיין אויפן סטאק מארקעט, איך זאג נאר א משל, יא, האסט אומגעברענגט אזויפיל יארן, טריי פון יעצט און ווייטער, טריי עס זאל זיין גוט, וועסטו זען אז ס'וועט זיין גוט, פארשטייסט, האב איך שוין פריער נאכגעזאגט. אז דאס וואס אברהם אבינו שטייט ביי די טיר פון גיהנום, אברהם אבינו קוקט ווען איינער איז שוין געווען אין גיהנום, שוין אפגעטון אלע עבירות, און אז ער שטייט נאך מיט אברהם אבינו, איז דער איד א געהאלפענער איד, טאר זיך קיינמאל נישט ארויסלאזן פון קיין שום גוטע זאך, מען דארף נאכאמאל טרייען און נאכאמאל טרייען, עס איז ידוע פון ר' משה לייב סאסובער האט אויסגעלייזט גנבים, האט געפרעגט אמאל א גנב זאג מיר, און יעצט האסטו דיך אויסגעלייזט גייסטו אויפהערן צו גנב'ענען? זאגט ער ניין, זעסט דאך דער אייבערשטער העלפט אייביג, האט דאך מיר אויך יעצט געהאלפן. מיר גייען נישט אויפהערן, א איד האט א ביזנעס מאכט ער ביזנעס א גאנץ לעבן ביז ער שטארבט, דאס איז מיין ביזנעס, דער הייליגער ר' משה לייב געזאגט, זעסט רבונו של עולם דאס איז א איד, א איד גיבט קיינמאל נישט אויף, מען כאפט אים איינמאל האט ער אמונה, אסאך מאל וועט מען אים נישט כאפן, און אזוי דארף מען אונז האבן די זעלבע אמונה, און מען דארף אנהייבן צו טון קאנסטראקטיוו, פון קאמפלעינען און פון נישט טון קאנסטראקטיוו וועט גארנישט ארויסקומען קיין גוטס, און נאכדעם איז דא אזוי, א מענטש ווייסט דאך נישט, די גמרא זאגט אפילו איינער האט געהאט קינדער אין די יונגע יארן זאל ער האבן קינדער אויף די עלטער, פארוואס? באט איך ווייס נישט וועלכע ס'וועט מצליח זיין, קוק ס'איז דא א סאדיגערע רעבע אין ארץ ישראל האט ער געלונגענע קינדער איינס ווי איינס, האט ער גענומען דעם יונגסטן זון ס'הייסט איינס פארן יונגסטן, כ'מיין די יונגסטע האט נאך נישט חתונה געהאט, האט אים איבערגעגעבן אלע מוסדות מיט די גאנצע רביסטעווע מיט אלעם, די ווייב איז געקומען צום בית דין שרייען אז ער איז שוין נישט געווען ביי זיך, ער האט געהאט אסאך מעדיקעישן און געדראגט מיט אלעם, האט מען איבערגעוויזן אז ס'איז נישט אמת, ער איז טאקע אוועק. גראד נאכדעם ווייל ער האט געכאפט קאראנע אין ארץ ישראל אבער ער האט געוואלט עס איבערגעבן פאר דעם קינד האט אפילו געזאגט פאר איינעם על הנער הזה התפללתי ווייסט דאך יעדע טאטע האט אדער איין קינד פיינט פאר גארנישט אדער ליב פאר גארנישט אזוי גייט עס זיין א טאטע פון אסאך קינדער וועסטו זעהן א טאטע אליינס בארעכנט זיך אמאל פארוואס האב איך אזוי ליב דאס קינד וואס האט ער מיר געטוהן אמאל בארעכנט ער זיך פארוואס האב איך אזוי פיינט יענץ קינד וואס האט מיר יענער געטוהן עס האט צו טוהן מיט שורש נשמות עס האט צו טוהן מיט וואס א שורש מען איז.

ער פלעגט שטיין אויבן אויפן בארג און קוקן אויפן אר"י הקדוש און ער זאגט מיין הארץ, מיין הארץ ציעט איך זאל קענען אראפגיין, ס'איז געווען צוויי שטארקע חברה אחיו דאווידאוויטש מיט יצחק דאווידאוויטש האבן געזאגט דעם רבי'ן רבי מ'עט דיך ארויפזעצן אויף א בענקל און מ'עט דיך אראפטראגן, זאגט ער חס ושלום טאמער פאל איך דא אראפ קען איך דא בלייבן, יעצט הערטס אויס וואס דא טוט זיך אין ארץ ישראל.

תראה את קברי צדיקים עולים באש אבא תראה לאיזה ימים הגענו אבא. דאס איז וואס ס'גייט יעצט פאר אין צפת, זיי זענען אויכעט פון די עולם החדש, עולם סדר החדש, עטס ווייסט וואס דאס איז? כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'דא אזא זאך א מאוומענט אז מ'זאל אלע אלטע אויסהארגענען. נאך פֿופֿציק האט מען שוין נישט דא וואס צו זוכן ווייל מ'קען שוין נישט ארבעטן און מ'זאל מאכן אז. בקיצור, ס'זאל נישט זיין קיין חילוק א יונגל א מיידל, א מחילה, א וועדזשיינע, אן אשת איש, א פארהייראטע, דאס איז דאך נעבעך די נייע סדר עולם החדש, בקיצור דאס איז סדום און עמורה. עניוועי, ס'איז א מורא'דיגער אומגליק, רבותי מ'האבן נישט גענוג מתפלל געווען, דאס געשעט יעצט אין צפת. מען רופט עס עיר הקודש צפת. יעצט האב איך שוין געזאגט אז ס'איז דא די ציונות הדתית. די רעליגעיזע ציונים. עס איז פונקט אזוי ווי סאטמאר, זיי זאגן אויכעט אז אפילו מען האט חתונה א זכר מיט א זכר אדער א נקבה מיט א נקבה מעגן זיי אדאפטן א קינד, זיי מעגן האבן א קינד, דרעקעס אזוי ווי סאטמאר, איך באמת זעה נישט קיין שום חילוק צווישן די אלע מאוומענטס מיט סאטמאר, סאטמאר איז געווען די ערשטע וואס האבן קריעטעד אלע זנות מאוומענטס, אלעס וואס מען האט אפגעטון אין סאטמאר האט מען געמעגט. ס'איז געווען מותר לכתחילה, זיי זיך נאך געגאנגען שלאגן מיט מיר און מיך ארויסגעווארפן פון די גאנצע שטאט, פארוואס? על כל פנים דאס איז עס, דאס הייסט סדר העולם החדש, און שוין, און מ'וויל יעדן איינעם אומברענגען, דאס איז אלעס וואס מ'וויל, איז למעשה. ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם, ווייל די יוגנט כאפט זיך נישט אז זיי ברעכן אונטער זייער וועג אויכעט, ווען זיי וועלן עלטער ווערן, װעלן זײ אויכעט האָבן צרות פֿון דעם. ס'איז געװען אַמאָל אײנער, דער טאַטע האָט אים געהײסן, ברענג מיר אַ שטריק, איך װיל הענגען מײַן טאַטן. האָט ער אים געברענגט. ער האָט צוגעשניטן אױף העלפֿט. פֿרעגט אים דער טאַטע, ס'איז דאָך געװען אַ לענגערע שטריק, זאָגט ער, העלפֿט, לאָז איך איבער. אַז װען דו װעסט אַלט װערן, װעל איך דיך אױפֿהענגען. מ'כאַפּט נישט, אַז װאָט קאָמס עראַונד גאָוס עראַונד, יונגע צעהיצטע חברה, און זײ טוען אָפּ אַזעלכע זאַכן, מעשׂים אַשר לא יעשׂו. און דער אמת איז, װאָס מײנט עטס גײט זײַן דער סוף? בלעק לײַף מעטערס, דעיס מעטערס. איין טאג און די ווייסע, ס'איז דא אסאך חברה, איך פאר דאך ארום אין אמעריקא, ס'איז דא די רעדנעקס, זיי טרינקען א גאנצן טאג בראנפן און ביר, זיי האבן נאך נישט אנערקענט אז ס'איז דא אן אמעריקען גאווערמענט, איין טאג גייען זיי ווערן ווילד, יעדער האט זיך מאשין גאנס, זיי גיין מאכן אזא שחיטה, נישט וואס איך זאג מען זאל עס מאכן, באט דעטס גאנע בי די ענד, דער ווייסער האלט נישט ביים אויפגעבן זיינע רעכטן ווייל מ'האט אריינגעברענגט דעם שקלאף מיט צוויי הונדערט יאר צוריק, דעי דאונט אנדערסטענד וואט דעי דואינג, ס'איז די זעלבע ווי מדינת ישראל, מ'האט אריינגעלאזט נאך אראבער, נאך אראבער, נאך אראבער, יעצט ווייסט איין טאג גייען די אראבער מאכן אן שטעלן אן אויפשטאנד, זיי מוזן זיי זיין די בעלי בתים, ס'האט נישט צו טון ווער דער ראש ממשלה איז, דער ראש ממשלה האט זיך אויך באהאלטן אזוי ווי ביידן אין א קעלער, דעטס וואט פיפל דאונט אנדערסטענד, אז דו לעבסט ווי א חיה עסטו ענדיגן ווי א חיה, און די זעלבע איז געווען אין ווארלד וואר טו מיט די דייטשן, זיי האבן געמיינט זיי שלאגן דעם איד, זיי האבן געשלאגן דעם דייטש פונקט ווי דעם איד. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, זייער א וויכטיגע זאך, איך האלט אין איין רעדן דערפון, ס'איז א אנבעליוועבל סטארי, אונז רעדן מיר זיך איין אז דער אייבערשטער איז אונזער גאט, ס'איז שקר וכזב, ס'איז ליגנט, ס'איז פאלש ווי די עבודה זרה.

הכשר'ס דעט דעי העוו קאושער טשיקן ענד מיעט ענד ס'נאט איווען קאושער איטס א האוקס איף יו וואטש דעם קלאסלי יו סי איטס א האוקס איי וואנס עסקד דע ראביי דע ביג ראביי אין סאטמער ראביי אין וויליאמסבורג איי עסקד אים טעל מי איי וואנט עסק יו עה ביקאז איי ווענט פאר א מקווה אין סאם פלעיס נעקסט טו ווער דעי העוו דע סלאוטערינג האוס סא איי עסקד אים ווען דיד דע דיין קאם היער ווען דיד דע ראביי קאם היער טו טשעק הי סעיס היער היז נאט איווען אלאוד טו קאם אין אין דע האול סיטי אוו טשיקאגא.

איף דעי וואלדנט העוו בין סאו לויעל טו בעליוו עווריטינג די ראביי סעד דעי קוד העוו סעיווד דער לייף, דער אר אלאט אף פיפל העוו סעיווד דער לייווס באט די ראביי סעיס נאו נאו נאו נאו יו קענט גאו אוועי דערס נאו דזשודעאיזם אין אמעריקע ענד דען אלל אוו א סאדען דעי פעיד הו נאוס גאד נאוס האו מעני מיליאנס אף דאלערס טו רעסקיו די ראביי אף בעלז פרום פאולען ענד טו רעסקיו די ראביי אף סאטמער ענד דעי אלל וואונד אפ אין ווער? אין אמעריקע? נאו אין די סטעיטס אין די סטעיטס ענד אין איזריעל דיס איז די בלאף דעט עווריבאדי בייס פראם די רבנים. ווי נאו דער בלאפערס, ווי נאו דעי סטיעל די מאני פראם די טשילדרען, ווי נאו עווריטינג, באט יעט עווריבאדי סעיס אה באט די רעבייס, די רעבייס, הו אר די רעבייס, די רעבייס אר די ווארסט פיפל דעט ליוו אן ערט טודעי, דערס נאו רעבייס, דערס קרוקס. יעצט, איך שטעל ארויף א דאקטאר, ס'איז געווען א מחלוקת אין סיטי קאונסיל צו מ'זאל איינפירן מאסקעס צו נישט, כ'וויל עטס זאלטס אויסהערן וואס זי זאגט. זי טענה'ט אז ס'איז נאך אסאך ארגער אז מ'גייט מיט א מאסק. און ס'איז געווען פארשידענע דאקטוירים יעדער האט געזאגט זיין אפיניען. רוב דאקטוירים האבן דארטן געהאלטן אז מ'זאל נישט איינפירן מאסקעס. איז דא דא איין פרוי א צוואנציג מינוט'דיגע דרשה און זי איז מסביר זייער שיין בטוב טעם ודעת אז מ'זאל נישט גיין מיט קיין מאסקעס. סאו דאס איז וואס דער עולם דארף זיין באהאווענט אז מ'פירט אונז. שולל, קיינער האט נישט געזאגט א מיינונג אז מען טאר נישט דאווענען מיט מנין, איינער האט יא געזאגט, יצחק לבנה שטערן, מיט דעם שייגעץ וועלפערד עלפערד, מיט דעם דריטן דארטן דעם אנדערן שטערן, זיי האבן געזאגט אז מען זאל נישט דאווענען מיט קיין מנין, זיי האבן עס געזאגט פאר מיר, זעט אויס זיי האבן געמיינט איך האב קאוויד, איך האב נישט ברוך השם, און ווייסט פארוואס? ווייל איך בין אין חרם, און דער קאוויד האט דרך ארץ פארן חרם, ער קומט נישט צו צו מיר, עניוועי, דאס וויל איך ענק זאגן. סא דאס האט עטס געטוהן, האטס עטס גענומען געזאגט פאר גאנץ כלל ישראל אז מען זאל טוהן וואס מען הייסט, פארוואס יעצט קומט ארויס עטס זענט שקצים רשעים ארורים, עטס האטס געוואלט די געלטער וואס מען געט פאר די ישיבות, און אונז גיי מיר עס ענק אונטערברענגען, וואטש ענד סי. איז ער געגאנגען דער הומו, הומו קומו, האט געזאגט ער גייט נישט געבן פאר די ישיבות, און רבנים האבן מיך אנגעקאלט וואס וועט מען טוהן, זאג איך קודם כל איז דא א באשעפער פאר הומו קומו, דאס איז די ערשטע זאך. ער האט זייער א מיעסן נאמען ווייל ער האט געהארגעט טויזענטער מענטשן מיט דעם וואס ער געהייסן זאלן טראגן אין א נורסינג האום נאך אלעם עפטער אלל סעט ענד דאן האבן מיר דען אונז נישט קיין באשעפער? איך פארשטיי נישט יעצט זענט עטס משוגע געווארן וואו מ'וועט נישט געבן יעצט איך גיי ענק פארציילן היסטערי ס'איז געווען א איד וואס ער געהייסן דער נצי"ב פון וואלאזשין און ער האט געהאט א ריזיגע ישיבה אין וואלאזשין און מ'האט אויך געמוזט די גאווערמענט האט געזאגט אז מ'מוז לערנען לימודי חול. ער איז געווען א בחור א דזשיניעס און ער האט געזאגט דארפסט דיך נישט זארגן איך. קען, כאטש איך האב נישט געלערנט קיינמאל רוסיש, איך זעהן ביז א טאג צוויי קען איך פערפעקט רוסיש, איז געווען קודם אז מ'וויל יא נעמען נישט נעמען איז סוף ר' חיים האט געזאגט ניין אונז דארף מען נישט געבן עצות פארן רבונו של עולם אז זיין תורה זאל האבן א קיום אויף די וועלט ס'איז צו זיין סעטיספעקשאן אז ס'זאל זיין, טאמער קען מען נישט, ליגן דארף מען נישט זאגן ווייל דאס וואס קומט מיט א ליגנט איז גארנישט ווערט עניוועי, איז די סוף איז געווען אז מ'האט צוגעשפארט די ישיבה און פון די ישיבה איז געווארן. אלע ישיבות אין פוילן, ס'האט זיך אריבערגעצויגן די תורה, די תורה האט געמופט, איז למעשה אונז זאמיר זיך קיינמאל נישט זארגן פארן אייבערשטן, דו זארג דיך איין זאך, דער אייבערשטער האט דיר געגעבן א תורה, און ס'שטייט תורת השם תמימה, זאגן אלע ספרים, מיט די אלע ראשונים מיט אחרונים האט מען נאכנישט אנגערירט,

איף יו קענט קאמפרעהענד דעט סטעיטמענט איף יו אר בליינד טו דיס אדזשענדע דען איי עם סארי יו העוו די איי סייט אוו אן איגעל באט די וויזשען אוו א קלעם.
דא לייג איך ארויף איינעם וואס ער הייסט ישראל אהרן קלעצקין, ער איז פון לעיקוואוד, ארידזשינעלי פון ארץ ישראל, פון ירושלים, און ער איז מסביר דא אז ס'איז קיינער נישט געשטארבן פון קאראונע אליינס, ס'האט געמוזט זיין